אלע יארן פלעגט מען כאפן מכה ווען ס'איז געקומען די סדרה ויחי וואס איז געווען א קילער, ויחי מיט משפטים איז געווען א קילער, היינט כאפט מען שוין נישט קיין מכות, עטס וועט שוין זעהן ס'עט זיין רואיג, נאר איך וויל ענק אריינלייגן, כ'לייג עס ארויף אויף מיין האטליין אויכעט, איך וויל עס אריינלייגן דא אויכעט, עטס זאלטס קענען זיך פארקוקן און זאלטס קענען פארהערן די קינדערלעך.

ווען ער האט געהאלטן פארן שטארבן האט ער גערופן צו יוסף'ן, פארוואס האט ער גערופן צו יוסף'ן? ווייל יוסף איז דאך געוועזן דער מלך אין מצרים,
האט ער געקענט טון וואס ער וועט אים בעטן, האט ער אים געבעטן אז ער זאל טון מיט אים א חסד ואמת. וואס הייסט א חסד ואמת? א חסד פון א אמת. ווייל ווען א מענטש טיט חסד, ער טיט א גענאד, ער טיט א טובה יענעם, היינט האב איך געטון א טובה פאר ראובן'ען, מארגן אדער שפעטער אין אן אנדער טאג טיט ראובן א טובה צוריק צו מיר. דאס הייסט נישט חסד של אמת, דאס הייסט א טובה אפגעגעבן פאר א טובה, אבער ווען מען טוט א טובה פאר א מענטשן וואס דער מענטש איז נפטר געווארן, דאס ווערט אנגערופן חסד של אמת. ווייל די נפטר קען דאך נישט צוריק אפגעבן און טוהן א טובה. האט יעקב געבעטן יוסף'ן, יוסף, איך בעט דיך, טוה מיט מיר א חסד של אמת, און דו זאלסט מיר נישט באגראבן אין מצרים, פארוואס? ווייל אין די לאנד מצרים וועט שפעטער זיין די מכה פון כינים. וויל איך נישט אז די כינים זאלן קריכן אינטער מיין קערפער. דאס איז איין טעם. א צווייטע טעם איז די וואס זיי ווערן נפטר אין חוץ לארץ מוזן זיי זיך קויגלען ביז זיי קומען קיין ארץ ישראל קוילערן זיי זיך אינטער די ערד דאס הייסט גילגול מחילות. ביז זיי קומען קיין ארץ ישראל, און דא אין ארץ ישראל וואס ווערט אנגערופן ארצות החיים, און דא שטעלן זיי זיך אויף תחיית המתים ווען משיח וועט קומען. דאס איז א צווייטע טעם איבער דעם האט ער זיך נישט געוואלט קוילערן אונטער די ערד ביז ער וועט אנקימען קין ארץ ישראל דער דריטע טעם איז ער האט נישט געוואלט אז די מצרים זאלן מאכן פון אים א עבודה זרה זיי וועלן אוועק שטעלן שפעטער א קלויסטער אויף זיין קבר חלילה וחס. און די אלע גויים וועלן קומען זיך בוקן. יעקב האט עס נישט געוואלט, האט ער אים געבעטן, יוסף'ן, אל נא תקברני במצרים, דו זאלסט מיר נישט באגראבן במצרים, און ווען איך וועל שטארבן אזוי ווי מיינע עלטערן, בעט איך דיר זאלסטו מיך פירן. און טראָגן פֿון מִצרַיִם קין ארץ-ישׂראל, אין די שטאָט חבֿרון, װאָס דאָרטן איז מערת-המכפּלה, און דאָרטן איז דער קבר פֿון אבֿרהם מיט שׂרה, און פֿון יצחק מיט רבֿקה, און אױך פֿון לאה, און אױך פֿון אדם וחװה פֿאַר אבֿרהם מיט שׂרה. וויל יעקב אויכעט אז מען זאל אים מקבר זיין דארטן אין דעם קבר, האט יוסף געזאגט, אנכי אעשה כדבריך, איך וועל טון אזוי ווי דיינע רייד, אזוי ווי דו בעטסט פון מיר. האט יעקב געזאגט צו יוסף'ן, השבעה לי, איך בעט דיר, שווער מיר אז דו וועסט מקיים זיין, דאס וואס איך בעט דיר, האט ער געשוואוירן, איז דא דא א פראגע, יעקב אבינו איז א גרויסע צדיק, און יוסף איז א גרויסע צדיק, ווייסט נישט יעקב אז וואס יוסף זאגט צו אז ער וועט טון וואס דער פאטער זיינער האט אים געבעטן, וועט יוסף זיכער מקיים זיין? דאס איז דאך זיכער אז יוסף וועט מקיים זיין. וואס דארף יעקב אז יוסף זאל אים שווערן? נאר דער תירוץ איז, יעקב האט עקסטער געוואלט אז יוסף זאל שווערן, ווייל דער פרעה וועט שפעטער קומען צו גיין און ער וועט זאגן, ניין, טא דא אין מצרים איז דא גאנץ פיינע קברים, מען קען. באגראבן יעקב אין די קברים, מען דארף נישט צו גיין קיין ארץ ישראל. און יוסף אבער אז ער וועט אים זאגן, אדוני המלך, מיין פאטער האט מיר אזוי באשוואוירן אז איך מוז גיין קיין ארץ ישראל אים מקבר זיין, וועט פרעה זאגן, אה, דאס איז שוין עפעס אנדערש. עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. גיי ארויף און באגראב דיין פאטער אזוי ווי ער האט דיר באשוואוירן. און וואס האט פרעה אזוי מורא געהאט פאר די שבועה? פרעה איז דאך א גוי! ארט פרעהן אז יעקב האט געשוואוירן פאר זיין פטירה, פאר זיין שטארבן, און ער מוז דאס מקיים זיין דער פרעה? נאר דא איז דא אן אנדער סוד, דער יוסף אין דעם טאג ראש השנה, וואס ער איז ארויסגעגאנגען פון דער תפיסה און ער איז געקומען צו פרעה פותר חלום זיין, ביי פרעהן האט מען געמוזט קענען אלע שפראך, מצריש, ענגליש, פויליש, רוסיש. און די אלע איטאליעניש, דייטשיש, די אלע שפראכן, זיבעציג שפראך, ווען איינער וויל זיין א מלך מוז ער קענען די אלע שפראכן, דער יוסף האט דאך אויף אים געזאגט דער שר המשקים ושם אתנו דארטן איז געוועזן מיט אונז נער עברי ער איז א איד. ער קען איבערהויפט נישט רעדן די אונזער שפראך. פון דעסטוועגן האט פרעה געהייסן מען זאל אים רופן, און מען האט אים גערופן, און ביי דעם פרעה איז געוועזן א גרויסע שטול, א בענקל, וואס אויף דעם בענקל איז פרעה געזעסן, און. מען האט געדארפט ארויף גיין ביז אויבן איז געוועזן זיבעציג טרעפ און יעדער איינער וואס איז געקומען רעדן מיטן קעניג איז וויפל שפראך ער האט געקענט רעדן אזויפיל טרעפ איז ער ארויף געגאנגען. אין די נאכט ראש השנה ווען יוסף איז נאך געזעסן אין די תפיסה זאגט דער מדרש. איז אנגעקומען גבריאל המלאך און האט אים געזאגט, יוסף, קום וועל איך דיר לערנען די אלע זיבעציג שפראך. און דער מלאך גבריאל האט זיך אוועקגעזעצט און האט אים אויסגעלערנט אלע זיבעציג שפראך. און דאס וואס מיר זאגן אין דעם יום פון דאנערשטאג, עדות ביהוסף, פארוואס רופט ער אים יהוסף? ווייל דארטן האט ער אים צוגעגעבן א היי פון דעם אייבערשטנ'ס נאמען, זאגט ער, עס איז א עדות. און און יהוסף שמו ער האט אים געטאן, דער אייבישטער האט אים געטאן דעם צוגעגעבן א היי בצאתו ווען ער איז ארויסגעגאנגען על ארץ מצרים אויף די לאנד מצרים, שפת לא ידעתי איך האב נישט געוויסט קיין שפראך, און יעצט? אשמע, איך הער און איך פארשטיי ווי אזוי דער גבריאל המלאך האט אים אויסגעלערנט, און ווען יוסף איז אנגעקומען צו פרעה פרעגט אים פרעה דו קענסט רעדן מצריש? זאגט ער יא אוודאי, האט ער גענומען רעדן מיט אים מצריש, זאגט ער גיי ארויף, איין טרעפל, נאר ארויפגעגאנגען איין טרעפל. שפעטער זאגט אים דו קענסט ענגליש? זאגט ער יא יא אוודאי קען איך ענגליש, און האט גענומען רעדן מיט אים ענגליש, און ער איז ארויף נאך א טרעפ. און אזוי איז יוסף ארויפגעגאנגען די אלע זיבעציג טרעפ, ביז וידבר יוסף אל פרעה, ער האט גערעדט צו פרעה, איז געשטאַנען לעבן פרעה. זאָגט יוסף, איך קען דאָך נאָך אַ שפּראַך, לשון קודש. זאָגט פרעה, דאָס ווייס איך נישט. אָ, קען ער דאָך מערער פון דעם מלך. זאָגט פרעה, דו מוזט מיר יעצט שווערן, קיינער זאָל נישט הערן, אַז דו וועסט קיינמאָל נישט אויסזאָגן, אַז דו קענסט מיט איין שפּראַך מערער פון מיר. ווייל ס'עט זיין אַ בזיון, אַ בושה, פרעה עט זיך שעמען, אז דער משנה למלך קען איין און זיבעציק שפראך, און דער מלך קען נאר זיבעציק, האט יוסף געשוואוירן, פרעג איך אייך יעצט קינדערלעך, אויב דער פרעה וועט נישט וועלן מקיים זיין די שוויה פון יעקב'ן, ער וועט זאגן איך וויל נישט וויסן וואס דיין טאטע האט געשוואוירן. עט יוסף זאגן צו פרעה, או אדוני המלך, דו ווילסט נישט וויסן וואס מיין פאטער האט געשוואוירן צו מיר, וויל איך נישט וויסן פון די שוויה וואס איך האב געשוואוירן צו דיר. איך גיי יעצט אויסזאגן פאר די אלע מצרים אז איך קען איין שפראך מער פון דיר. וועט פרעה מוזן אראפגיין פון דעם בענקל פון די מלוכה, דאס איז געוועזן די חכמה פון יעקב אבינו עליו השלום, וואס ער האט געזאגט צו זיין זון יוסף, השבעה לי, שווער צו מיר, וישבע לו און ער האט טאקע געשוואוירן, און שפעטער וועלן מיר לערנען אז. פרעה זאגט צו יוסף, עלה וקבור את אביך, גיי ארויף און באגראב דיין טאטן אין מערת המכפלה כאשר השביעך, אזוי ווי ער האט דיר באשוואוירן. נאכדעם וואס יוסף האט געשוואוירן, האט ישראל, דאס מיינט מען יעקב, האט זיך געביקט, על ראש המיטה, צו דעם שפיץ פֿון די בעט, װוּ דאָרטן האָט די שכינה גערוט, האָט יעקבֿ זיך געבוקט, װײַל ער איז דאָך געװעזן אַ חולה, און װען אַ מענטש איז חלילה בחס קראַנק, רוט די שכינה בײַ די שפּיץ פֿון זײַן בעט, אױב ער איז אַ צדיק. דאָס איז אײן זאַך. נאָך אַ טעם איז דאָ, ער האָט זיך געבוקט און געדאַנקט דעם אײבערשטן, װאָס זײַנע אַלע קינדער זײַנען צדיקים, שבֿטי קה. די שבטים פון דעם אייבערשטן, עדות לישראל, דאס איז א עדות פאר דעם כלל ישראל, פאר ישראל אבינו, פאר יעקב אבינו, אז זיי זענען צדיקים, נאר דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאגט עדות אויף זיי, און אפילו דער יוסף וואס ער איז געוועזן צווישן די גוים, איז ער אויכעט געבליבן א צדיק, איבער דעם האט זיך יעקב אבינו געביקט, עס איז דא נאך א טעם, ער האט זיך געביקט צו יוסף, פארוואס האט ער זיך געביקט צו יוסף? ווייל תעלה בעידניה סגיד ליה, א פיקס, אין זיין צייט דארף מען זיך ביקן צו אים. דאס מיינט די אלע חיות האבן איין חודש אין יאר וואס יעדע חיה איז א מלך, היינט איז דער לייב א מלך, אין א חודש ארום איז דער וואלף א מלך, און א חודש נאך דעם וואלף איז דער לעמפערט א מלך, און אזוי ווייטער. דער פיקס איז דאך א קליינע חיה, נאר זייער א קלוגע חיה, דער פיקס איז דא אין זיין מאנאט ווען ער איז מלך, איז אפילו דער לייב, דער שטארקע לייב, דער גרויסע לייב, ער ביקט זיך צו אים. וואס איז דא א משל פון דעם? דער משל איז.

נאך די רייד פון די שבועה איז געקומען א שליח דאס איז געוועזן אפרים וואס ער פלעגט שטענדיג זיצן ביי יעקב'ן און לערנען תורה איז ער געקומען פון גושן צו די לאנד מצרים צו זיין פאטער יוסף און ער זאגט טאטע, זאלסט וויסן אז דיין פאטער יעקב איז קראנק. האט יוסף שנעל גענומען זיינע צוויי זין מנשה מיט אפרים, און געגאנגען שנעל צו יעקבן אין די לאנד גושן, כדי יעקב זאל בענטשן מנשה מיט אפרימען פאר זיין פטירה. אין דעם איז אריינגעקומען א שליח, זאגט ער צו יעקבן, יוסף קומט אן. האט יעקב זיך געשטארקט און ער האט זיך אוועקגעזעצט אויף דעם בעט כדי אפצוגעבן כבוד פאר זיין זון יוסף וואס ער איז א מלך, זאגט ער, הער צו יוסף, ווען איך בין געוועזן אין לוז, אין די שטאט לוז אין די לאנד כנען, האט זיך דער הייליגער באשעפער השם יתברך באוויזן צו מיר און ער האט מיר געבענטשט, זאגט ער צו מיר אזוי, גוי,

וועלן זיך צוטיילן פון מיינע שבטים, איז די מתנה גיב איך דיר אוועק, דאס מיינט אז דו זאלסט זיין געטיילט אויף צוויי שבטים, שבט יוסף איז געטיילט אויף צוויי שבטים, מנשה מיט אפרים, יעצט די קינדער, טאמער וועסטו האבן נאך קינדער אויסער די צוויי, עט נישט זיין דרייצן שבטים און פערצן שבטים.

ער איז געוועזן א חוטא ומחטיא את הרבים, ער האט געזינדיגט און האט געמאכט אנדערע זאלן זינדיגן, דאס איז געווען א מלך, און נאך א מלך איז געוועזן אחאב מלך ישראל אין די צייטן פון אליהו הנביא, און די צוויי זענען געוועזן רשעים, זענען ארויס געקומען פון אפרים, און יהוא מיט זיינע קינדער האבן געדארפט ארויס קומען פון מנשה. איז די שכינה הקדושה אוועקגעגאנגען פון יעקבן כדי יעקב זאל זיי נישט בענטשן. האט יעקב געפרעגט צו יוסף'ן, מי אלה, ווער זענען די וואס זיי זענען נישט ווערד אז מען זאל זיי בענטשן? זאגט יוסף, בני הם, דאס איז דאך מיינע קינדער, און דער אייבישטער האט מיר געגעבן די קינדער דא אין די לאנד מצרים, און די קינדער זענען צדיקים, און יוסף האט תיכף ארויסגענומען. דעם שטר אירוסין און די שטר כתובה, דאס מיינט וואס מען מאכט ביי די חופה, שרייבט מען אויף וואס דער חתן גיבט אלץ פאר די כלה, און דארטן שרייבט מען אז דער יוסף בן יעקב גייט חתונה האבן מיט די אסנת. און יוסף האט דאך חתונה געהאט אז ער ווייל ווייל ווען ער האט גענומען די אסנת און ער האט מיט איר חתונה געהאט איז דא א דעה אז זי איז געוועזן די טאכטער פון דינה און אפילו נישט האט ער איר מגייר געווען זענען די קינדער כשר'ע קינדער צדיקים אויבער אזוי האט יוסף זיך אוועק געשטעלט און האט געבעטן השם יתברך רחמים ער האט מתפלל געוועזן צו דעם אייבערשטן. אז דער רוח הקודש זאל צוריק קומען צו זיין פאטער. און דער רוח הקודש איז טאקע צוריק געקומען צו זיין פאטער יעקב, און יעקב האט גלייך געזאגט, קחם נא אלי, ברענג זיי אהער צו מיר, ואברכם און איך וועל זיי בענטשן.

פארוואס האט יעקב זיי געבענטשט אז זיי זאלן זיך מערן אזוי ווי די פיש? ווייל אזוי ווי די פיש. אז מנשה מיט אפרים זאל זיי ניט שאטן קיין שום עין הרע. וירא יוסף, האט יוסף געזעהן כי ישית אביו אז זיין פאטער לייגט ארויף יד ימינו זיין רעכטע האנט.

גאָט. יעקב אבינו האָט געזען בנבואה, אַז די פּלישתים וועלן אים אויסשטעכן די אויגן, דעם שמשונען, און זיי וועלן אים אַריינזעצן אין תפיסה, און זיי וועלן גיין לויבן זייער אפּגאָט, אויף דעם וואָס ער האָט זיי כאילו געהאָלפן זיך צו שטאַרקן אויף דעם שמשון הגיבור.

וואס זיי זענען געקומען צו זען ווי שמשון שפילט און מאכט פרייליך, דאס האט יעקב אבינו געזען ברוח הקודש, האט יעקב אבינו געבעטן און געהאפט אין השם יתברך אז ער וועט אננעמען די תפילה פון שמשונ'ען ווען ער וועט שוואך זיין און ער וועט שוין נישט האבן זיינע שטארקע כוחות,

ויפול יוסף און יוסף איז ארויפגעפאלן על פני אביו אויף דעם פנים פון זיין טאטן ויבך עליו און ער האט געוויינט אויף אים וישק לו און ער האט געקישט אים ויצו יוסף און יוסף האט באפוילן את עבדיו זיינע קנעכט את הרופאים די דאקטוירים לחנוט את אביו צו פאלמעסן זיין פאטער